און ער ווינטשט אים אן ער ווערט געהאלפן, דו זאגסט איך מיין מיין אייך טייטש זיך אויס קומט זיך אים א ישועה, פארוואס קומט זיך אים א ישועה, ער האט זיך ער האט זיך פארדינט דעם פעקל, דער מענטש ברענגט דאך נישט סתם, איז פארוואס קומט זיך אים א ישועה, על סמך וואס ווינטשט ער אים אן און ס'ווערט א ישועה? האט ער געזאגט רבי יצחק באהושער פשוט, ווי די גמרא זאגט, אז ביי ישמעאל ידוע די גמרא אין ראש השנה, אז ווען ווען הגר איז געווען דארט מיט ישמעאל און ישמעאל האט געוויינט, וישמע אלקים אל קול הנער, באשר הוא שם, וואס זאגט די גמרא? אז די מלאכים האבן געזאגט פארן רבונו של עולם אז זיינע קינדער וועלן הרג'נען דיינע קינדער בצמא, און ווי שיקט מען אים, ווי קומט זיך אים א נס פון וואסער? פאר ישמעאל'ן? האט דער אייבערשטער געזאגט, יעצט וואס איז ער? יעצט איז ער א רשע? ניין! עס קומט זיך אים יעצט א ישועה. האט ער געזאגט, רבי יצחק'ל באהושער איך האב א קל וחומר, עס זיצט ביי מיר א איד, אפילו ער האט זיך אנגע, ער האט טאקע געזינדיגט און עס קומט זיך אים דער עונש, אבער אז יעצט ווען ער זיצט ביי מיר זינדיגט ער דאך נישט,

באשר הוא שם ידוע אז ס'איז אמאל געווען מיט מיטן איד הקדוש פלעגן ארומגיין אין די ערטער אין די דערפער מחזק זיין אידן און אנגעקומען צו עפעס א עפעס א דארף און ער איז עפעס נישט ארויסגעגאנגען פון עפעס א דירה ער האט זיך דארט פארזאמט די איד הקדוש האט געווארט אינדרויסן געווארט און געווארט און נישט ארויסגעקומען ביז רבי דוד לעלוב איז ארויסגעגאנגען האט דער איד הקדוש געפרעגט וואס האסטו זיך דארטן אזוי פארזאמט האט ער געזאגט, איך האב געזען דארטן א יראת שמים פון א אידן, איך האב זיך נישט געקענט אפטשעפען, וואס איז וואס האסטו געזען דארט? זאגט ער, עס איז דארטן געווען א טאטע מיט א זון האבן געארבעט צוזאמען, דער זון האט געארבעט, דער טאטע האט אים געדארפט העלפן, און דער טאטע איז געווען עפעס א לא יצלח, דער זון איז געשטאנען אויבן, דער טאטע אונטן, דער זון האט אים געבעטן א האמער, האט אים געברענגט א מעסער, האט אים געבעטן א גאפל, האט אים געברענגט א שטעקן, און דער זון איז געווען אזוי בייז, האט ער געזאגט, האט ער געשריגן דעם טאטן, ווען איך האב נישט מורא פון אייבערשטן וואלט איך דיר יעצט דערהארגעט.

פאר מתנה פאר רבי מיילך, ס'איז געווען פאר פסח, און איז אריבער געגאנגען דורך א וואלד, און אין וואלד האט ער זיך געווארן פארבלאנדזשעט, שטארק פארבלאנדזשעט אין וואלד, און געוויינט, נישט געווען געקענט דעם וועג ארויס, האט אים עפעס א זקן געטראפן, און האט אים ארויס גענומען דעם וועג, האט אים ארויס בא געוויזן דעם וועג, און האט אים ארויס גענומען דעם וועג, פאר ווען ער האט אים אפגעזעגנט, האט דער זקן אים געזאגט צוויי קללים. מיט איין זאך האט ער אים געזאגט אז ווען ס'איז דא צוויי קרשים, צוויי ברעטער, מען דארף זיי מחבר זיין, טאמער ביי איינעם איז דא א בליטה, איז וויאזוי מען זיי מחבר? דו ווייסט וויאזוי מען מחבר? מען מאכט דא א שקיעה, ביי די אנדערע קרש מאכט מען א שקיעה ממילא קען מען זיי מחבר זיין. אבער ביי איין קרש איז דא א בליטה, איז וויאזוי מען מחבר? מען מאכט דא א שקיעה, פארשטייסט? נישט מען זעגט אפ יענעם, מען קען מחבר זיין אויך אן אפזעגן יענעם, נאר נאר מען מאכט דא א שקיעה.

ווער ס'קוקט נישט ארויס פון זיך וועט עס שוין זען אז איך בין אויך נישט בסדר, איך בין אויך נישט קיין טלית שכולו תכלת, איך האב אויך חסרונות, איז שוין. אנשטאט אריינצוקוקן אין יענעם, בעסער נישט ארויסצוקוקן פון זיך. און דער זקן איז נעלם געווארן. דו ווייסט אליהו הנביא. און רבי דוד לעלוב האט אנגעהויבן צו פירן, און דאס איז געווען די צוויי יסודות וואס ער האט געפירט. די ערשטע יסוד האט מיט צוויי קרשים, ווען ביי איינעם איז דא א בליטה דארף מען מאכן ביי זיך א שקיעה, יא, און אזוי לעבט מען, ס'איז אין שטוב, ס'איז אינדרויסן, ס'איז איבעראל, אז ס'איז דא ביי יענעם א בליטה מאכט מען ביי זיך א שקיעה, און די צווייטע כלל, אנשטאט אריינצוקוקן אין יענעם, בעסער נישט ארויסצוקוקן פון זיך. דער גרויסער אוהב ישראל וקדושו האט פאר אונז אזוי א לימוד, א מוסר השכל אזוי בפשטות אין די עניינים. דא א ווארט, זינגען די וואכעדיגע סדרה שטייט דאך לבני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. דא א באקאנטע ווארט פון רבי דוד'ל טאלנער, ער האט געזאגט אז דאס איז די וואך, פארוואס בני ישראל לא יחרץ כלב, פארוואס ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, ווייל ער האט נישט געבילט, איז וואס איז געווען די שכר? וואס איז וועגן דעם? פרנסה לדורי דורות, ביז היינט ביז תשפ"א קריגט ער טרייפות, דער כלב קריגט טרייפות, פארוואס? פארוואס קריגט ער טרייפות? ווייל לא יחרץ כלב לשונו, האט נישט געבילט, קריגט ער עד היום הזה טרייפות. געפרעגט רבי דוד'ל טאלנער, יענע וואך איז געשטאנען די צפרדעים זענען אריינגעגאנגען אין פייער אין די תנורים, און באקאנט זאגט די גמרא אז וואס איז געווען די שכר זייערע וואס זענען אריינגעגאנגען אין פייער, וואס איז געווען די שכר? אז די וואס זענען געווען אין די תנורים זענען געבליבן ביים לעבן.

ווען ער בבחינת כלב ווען ער בילט נישט קריגט ער פרנסה לדורי דורות. דאס איז געווען די צפרדע, ער איז געגאנגען אין פייער, איז וואס איז געווען די שכר? געבליבן לעבן. דער הונט האט נישט געבילט, וואס איז געווען די שכר? פרנסה לדורי דורות. די וואך נאך א זאך, פטר חמור האט א קדושה, חמור א בהמה טמאה, פטר חמור תפדה בשה, ווי קומט א בהמה טמאה א קדושה? א חמור א בהמה טמאה, ווי קומט דאס א קדושה? די גמרא זאגט אין בכורות, א באקאנטע גמרא, ווייל אין לך כל חמור, ווייל יעדע, ווייל די חמורים, און דערמיט געהאלפן פאר כלל ישראל ווען זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, זיי האבן געשלעפט אויף זיך משאות, און ווייל זיי האבן געשלעפט אויף זיך משאות, אפילו ער איז א בהמה טמאה, האט געשלעפט אויף זיך משאות, האט געהאלפן פאר אידן, פאר דערפאר האט ער א קדושה, די איינציגסטע בהמה טמאה וואס האט א קדושה, פארוואס ווייל ער האט געהאלפן פאר אידן, איז די טייטש ווייטער דער לימוד, אז אפילו א בהמה טמאה, אבער ער העלפט פאר אידן, האט ער א קדושה.

גם כשהיא לצורך מצוה, א פחד פון א לשון. אפילו ווען ס'איז לצורך מצוה איז אויך נישט נשים. וואס איז די ראיה פון רב צדוק? ער ברענגט פון תנא דבי אליהו רבה פרק כ"ד, זאגט דארט אין די תנא דבי אליהו אז די אבן וואס מ'איז סוקל א מענטשן, איינער וואס איז מחויב סקילה בבית דין, די אבן אבער, און די זעלבע זאך די עץ וואס מ'איז אים תולה, די עץ מיטן אבן זאגט תנא דבי אליהו איז עתידים ליתן את הדין. וואס איז? פארוואס? פארוואס? ס'האט אבער געפייניגט מענטשן.

ידיע איז געווען עפעס א גוי אין לעלוב וואס איז אלט געווען הונדערט און אַכצן יאר ער איז געווען קראנק ער איז שוין געווען גאר שלאף גאר שוואך מען האט שוין געוואלט דארטן רופן די חברה לוי' קדישא יא מען האט שוין געוואלט רופן שוין מען האט שוין געזען ס'איז סוף האט מען געוואלט רופן אבער ער האט זיי געזאגט נישטא וואס צו רופן ס'איז אלץ בסדר עס וועט אריבערגיין און ס'איז טאקע אריבערגעגאנגען ער איז געווארן געזונט

אז ער פילט אן די בארג מיט גלאז. דער נאמען רבי דוד לעלעווער אין שטאט לעלוב איז געווען א געטליכער מאן, א איש אלוקים ביי די גוים אויך. און די עלטערן האבן געכאפט א ציטער אז ער וועט דא מאכן א שטראף, ער קען דא אנמאכן א עונש, א קפידה פון רבי דוד לעלעווער, האבן זיי אים גענומען גלייך צו רבי דוד לעלעווער זאל אים מפייס זיין, זאל אים איבערבעטן. איז ער האט אים גענומען צו רבי דוד לעלעווער איבערגעבעטן. האט רבי דוד לעלעווער געזאגט, אה, דו ביסט דאס, דו האסט מיר אנגעפילט די בארג מיט גלאז, דו האסט מיר געוואלט ברענגען אין א נסיון איך זאל זיך נישט טובל'ען אין מקווה, און ברוך השם איך האב מתגבר געווען אויפן נסיון, זאלסטו לעבן הונדערט און צוואנציג יאר. פארשטייט מען נעמט מען פארשטייט איך האב זיך מתגבר געווען אויפן נסיון, זאלסטו לעבן הונדערט און צוואנציג יאר. אזוי איז געווען ביי זיי באליבט. איך מיין דער רבי דוד לעלעווער ווי גרויס א אוהב ישראל ער איז געווען, די גרויסע אהבת ישראל אונז ווייסט מיר נישט אבער פון קיין איד וואס האט אים צוגעזאגט הונדערט און צוואנציג יאר דא דעם גויאטש האט אים געברענגט צו א נסיון ווען א מענטש שטייט אין א נסיון און ער איז זיך מתגבר אויפן נסיון אוי וואס איז ווערד פון אים אין אלע הינזיכטן צו דאס איז מען אדם למקום שבנדון הבריות דא א מאמר אז מען זאגט דארטן אנא בכח איז קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא

ט, יא יא, ווייל ווען א מענטש איז קומט צו א נסיון און ער ווערט מתגבר, איז דעמאלטס ווערט א שגבנו פון אים, ער קריגט נוגדנים אין גוף, ער קריגט א א א א א שגבנו, טהרנו, נורא, ער ווערט עפעס אנדערש אינגאנצן, רבי דוד לעלעווער האט אים געווינטשן, האט אים געברענגט צו א נסיון און ער האט זיך מתגבר געווען אויפן נסיון. און זיך מתגבר געווען אויף נסיון, וואס ס'ווערט פון א מענטש ווען ער איז זיך מתגבר אויף א נסיון. וואס דאס איז די עיקר שכר אויף די וועלט, ס'איז דא אזא מאמר, דער תבואות שור, ער ברענגט אים אראפ דער לב אריה, אין חולין קמ"ב. א אינטערעסאנטע ווארט, וואס איז די מעשה, די וואכעדיגע סדרה וואס אלע ווייסן דאך, די באקאנטע חזל, אז היה רבי מתיא בן חרש דורש. ואעבור ואראך והנה עתך עת דודים, דער רבונו של עולם האט געזאגט והנה עתך עת דודים ס'איז געקומען די צייט, הגיע העת, הגיע, ס'איז געקומען די צייט איך דארף אויסלייזן כלל ישראל ווייל ס'איז געקומען די זייגער, מען דארף והנה עתך עת דודים ס'איז געקומען די צייט, אבער וואס איז געווען א פראבלעם אז ס'איז נישט געווען קיין זכותים מיט וואס. ואת ערום ועריה, כלל ישראל איז דעמאלטס געווען ערום ועריה, וואס טוט מען מיט וואס? מיט וואס לייזט מען זיי אויס? האט דערפאר דער אייבערשטער געגעבן וואס? דם פסח און דם מילה ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי בדמייך חיי די צוויי מצוות וואסערע מצוות דם פסח און דם מילה פרעגט ער דארטן איך פארשטיי נישט וואס איז עפעס פונקטליך דם פסח דם מילה ס'האט געפעלט מצוות יא מ'האט זיך געוואלט מצוות אבער ס'איז געווען ערום ועריה פארוואס פונקטליך דם פסח און דם מילה ברענגט ער א אינטערעסאנטע זאך ברענגט ער אראפ דעם תבואות שור דער תבואות שור זאגט אין בבא בתרא פרק קמא אז שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, יא, שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אבער ס'דא איין, ס'דא איין זאך וואס אויף דעם איז יא דא איז שכר אויף די וועלט ווען? א מצוה פון כפיית היצר. וואס די גמרא זאגט אין קידושין לט, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנין לו שכר כעושה מצוה. ווען אויך מען פראגט אז מיט זאגט די גמרא בבא דבר עבירה לידו ווען ס'קומט מיר יעצט עפעס צו געבן יענעם א טשעפ צוריק איי איך דארף אים יעצט אריינשיסן צו מיט די מויל צו מיט די אויגן ווען דו האלטסט זיך איין כפיית היצר אויף דעם איז דא שכר אויף די וועלט אזוי זאגט די תביעה של שכר מצוה בהאי עלמא ליכא אבער זיך איינהאלטן פון א עבירה צו בין אדם למקום בין אדם לבריות אויף דעם זיך איינהאלטן אויף דעם איז יא דא שכר אויף די וועלט און דער הסבר וואס איז דער הסבר אויף דעם דער הסבר איז פשוט שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, למשל, אויף תפילין, אויף כיבוד אב, איז נישטא קיין שכר אויף די וועלט, פארוואס? פארוואס איז נישטא קיין שכר אויף די וועלט? ווייל ווען דו לייגסט נישט קיין תפילין, האסטו נישט קיין עונש אויף די וועלט, די עונש, איינער וואס לייגט נישט קיין תפילין, האט א עונש אויף יענע וועלט, ממילא איז ווען דו לייגסט תפילין איז אויך די שכר נאר אויף יענע וועלט און נישט אויף די וועלט. מה שאין כן ביי א לאו, ווען א מענטש איז עובר א לאו איז דאך יא דא א עונש אויף די וועלט, אדער מלקות אדער כרת אדער מיתה בידי שמים, ביי די לאו וואס איז דא א עונש אויף די וועלט, איז ממילא ווען דו האלטסט דיך איין פון די לאו, ווען די בא דבר עבירה לידו מתגבר, איז אויך דא די שכר אויף די וועלט. דערפאר איז ביי כפיית היצר איז דא שכר אויף די וועלט, ווען א מענטש איז כופה יצרו און ער האלט איין די מויל צו די אויגן איז דא שכר אויף די וועלט, פארוואס? ווייל ווען דו ביסט עובר אויפן לאו, איז דא א עונש אויף די וועלט, און ממילא איז דער שכר אויף דעם, ווייל ביי לאו איז דאך דא א עונש אויף די וועלט. דערפאר ביי ק ד איז דא כרת, דא עונש, מיתה, מלקות, און ממילא ווען דו ביסט זיך מתגבר על יצרו, איז אויך דא דער שכר אויף די וועלט. מה שאין כן ביי א מצוות עשה, וואס איז נישטא קיין עונש אויף די וועלט ווען דו לייגסט נישט קיין תפילין, ווען דו ביסט נישט מקיים זיך אין די אנדערע מצוות. ס'איז דא מצוות, ביי מצוות עשה וואס איז אויך דא א לאו, למשל שבת, אויף דעם איז יא דא א עונש אויף די וועלט, סקילה. מצות עשה וואס איז א לאו, אבער א מצות עשה וואס איז נאר א עשה אן א לאו, איז נישטא קיין עונש ביטולו אויף די וועלט. טלית ותפילין און פריה ורביה, די אלע מצוות וואס איז נישטא קיין, איז נישטא קיין עונש, טאמער ס'איז א עשה אן א לאו. די געאיינציגסטע עשה וואס איז יא דא, צוויי געאיינציגסטע עשה'ס וואס איז דא א עונש אויף די וועלט,

על כּל פּנים, ניט זײַנען די מײדער, װאָס איך װעל דאָ, די, נישט דאָ, דאָך נישט קײן זמן פֿון פּילפּילען יעצט. דער געדאַנק אָבער, דער געדאַנק קוקט אַרײַן אין לבֿ אַריה אין קמ״ב אין חולין טענהן דאָרטן. און בכל אופֿן, דער איז דאָרטן מאַריך אַ גרױסע אַריכות. אָבער דער געדאַנק, װאָס אונדז שמועסן איז, אַז דער כּפֿיית-היצר איז דאָ אױף דעם שׂכר אױף די װעלט. אױף דעם איז דאָ שׂכר אױף די װעלט. כפיית היצר, יעדער איינער מיט וואס ער דארף ארום און ארום. יעדער איינער וואס ער, וואס ער ברויך צו האבן. צו בין אדם למקום און לבריות, א כפיית היצר אויף דעם גלייך קעש דא איז די שכר. און אמאל האבן מיר דערמאנט דעם חזל. וועלן מיר דערמאנען א ווארט פונעם שפת אמת וואס זאגט אויף דעם חזל, אויך איז געווען די יארצייט נעכטן. נעכטן איז געווען די יארצייט פון שפת אמת. ער זאגט אויף דעם חזל, וואס איז דא געווען? דער רבונו של עולם זאגט ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים, ס'איז געקומען די צייט וואס איך דארף אויסלייזן כלל ישראל, זאגט דער אייבערשטער, אבער וואס איז געווען א פראבלעם? ואת ערום ועריה, ס'האבן נישט קיין זכות מיט וואס, האט דער אייבערשטער געגעבן צוויי מצוות דם פסח דם מילה. ווי דער שפת אמת, דו פארשטייסט אזא זאך? אידן זענען געווען ערום ועריה, זיי געפינען זיך אין מ ט שערי טומאה, אין מ ט איז מען דארטן, דו האסט אפגעקויפט דעם אייבערשטן מיט א לעמעלע? דם פסח דם מילה אין מ ט שערי טומאה, האסט געמאכט א דם פסח, האסט אפגעקויפט דעם אייבערשטן מיט דעם? איז דער שפת אמת, יא! זאגט ער אזוי, ער זאגט דארטן, אידן האבן דערמיט געעפנט א פתח קטן, איך וויל נתקרב ווערן צום אייבערשטן, געמאכט דם פסח דם מילה א משהו, א משהו א פתח, ער גיט א מורא'דיגע יסוד וואס ער זאגט. ואותו משהו שפתחו בני ישראל די לשון פון שפת אמת, זיי האבן געעפנט א משהו עפעס, היה חביב לפני הקדוש ברוך הוא. וחמל על זה הפתח, ער טייטשט פסוק ופסח השם על הפתח, די רבונו של עולם האט גענומען דעם פתח וואס דו האסט געעפנט א פתח כחודו של מחט, דו האסט געמאכט דם פסח דם מילה, דו ווילסט זיך עפעס, האסט געעפנט א משהו, די רבונו של עולם האט גענומען דעם ופסח השם על הפתח וחמל, ואותו משהו שפתחו בני ישראל היה חביב לפני הקדוש ברוך הוא, וחמל על זה הפתח, והרחיב והגדיל והרים זו הנקודה, פון דעם איז געווארן גאולת ישראל פון מצרים. יעצט הערט גוט וואס ער זאגט, זאגט דער שפת אמת אז באמת דבר זה ללמד על הכלל כולו אפילו לכל אדם בפרט, דאס איז געקומען לדורות הבאים, יעדער איינער מיט זיין מצרים, ווילסט ארויסגיין פון מצרים, פונקט ווי אידן זענען ארויס פון מצרים, וויאזוי איז אידן ארויס פון מצרים, מ'האט מקבל געווען א משהו, און דער משהו האט געמאכט די אייבערשטער א יציאת מצרים, דער משהו האט זיך געמאכט גרויס, דו ווילסט ארויסגיין פון דיין מצרים, פונקט ווי זיי, אז דו וועסט מקבל זיין א משהו, אם יעמוד על זה כחומה, א משהו, אבער ביזן סוף, עפעס א קליינע קבלה ביזן סוף, יבוא על ידי זה לגאולה השלימה, וועט ער האבן זיין גאולה שלימה. א קליינע קבלה, פונקט ווי עס איז געווען אין מצרים, זאגט ער. באמת זאגט ער, זה בא ללמד על הכלל כולו, אפילו בכל אדם בפרט, יעדער איינער. כשפותח משהו פתח, אז ווען מע עפנט עפעס א פתח, ווילסט ארויסגיין פון מצרים, יעדער איינער וויל דאך זיינע ישועות, רפואות מיט ישועות, ניסים ונפלאות וואס יעדער איד ווארט. זאגט ער, דו ווייסט ווען דו וועסט ארויסגיין פון מצרים, באמת זה בא ללמד על הכלל כולו אפילו בכל אדם בפרט. כשפותח משהו פתח, עפנט עפעס א פתח, א קליינע קבלה, אבער וויאזוי? כחומה, ביזן סוף. יכול לבא מזה לידי גאולה שלימה, צו האבן דיין גאולה שלימה. מיר רעד, דערפאר האט די תורה געשריבן די גאנצע פרשה. שפת אמת אין שבת הגדול איז דאס. ער טייטשט מיט דעם די שפת אמת, מען זאגט אין שיר השירים אחות לנו קטנה, ושדים אין לה מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה, אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף, די שפת אמת, אחות לנו קטנה, א קליינע משהו, א קליינע קבלה, קטנה, א קליינע קבלה, אבער אם חומה היא, טאמער ס'איז דאן ביזן סוף כחומה, אויף דעם קלייניקייט נישט מוותר זיין, נבנה עליה טירת כסף, אויף דעם וועסטו בויען דיין גאנצע יציאת מצרים. אם חומה היא, א קליינע קבלה אבער כחומה, אם יעמוד עליו כחומה.

זאגט רשי הקדוש, וכי כבר עשו האבן זיי דען שוין געמאכט? והלא מראש חודש נאמר להם, ס'איז דאך געווען ראש חודש האבן זיי געזאגט, זיי האבן נאכנישט געמאכט, וואס הייסט כן עשו? אלא מכיוון שקיבלו עליהם, מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו, כאילו האבן זיי האבן שוין געמאכט. טייטש, זאגט דער חפץ חיים א אינטערעסאנטע געדאנק, ער זאגט אזוי, אזוי זאגט דאך די גמרא אין קידושין ל"ט שוין פריער דערמאנט די גמרא אז ישב אדם ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה ווען איז דאס נאר אויב בא דבר עבירה לידו נאר מתגבר על יצרו אבער איינער זיצן סתם און זינדיגט נישט יא קריגט נישט קיין שכר קריגט נישט קריגט נישט שכר כעושה מצוה ווען קריגט מען שכר כעושה מצוה נאר אויב בא דבר עבירה לידו ונתגבר על יצרו דעמאלט נאר מתגבר על יצרו זאגט די חפץ חיים אבער איר ווייסט אז איינער וואס נעמט א שומר מען נעמט א שומר אויף א פאלאץ פון א מלך א שומר און דו דארפסט זיצן א גאנצע נאכט פון גנבים יא סוף חודש אפילו ס'נישט געווען קיין שום גנב דו וועסט קריגן דיין געלט דיין משכורת וועסטו באקומען איי ס'איז נישט געווען קיין שום גנב דו זאגסט עס אבער איך האב געהיטן איך האב געהיט זאגט ער איז ממילא איינער מקבל אויף זיך א קבלה זיך צו היטן א קבלה אין סוף איז אפילו עס איז לא בא דבר עבירה לידו קריגט ער אויך שכר כעושה מצוה פארוואס ווייל ער האט זיך מקבל געווען א קבלה למשל איינער האט זיך מקבל עפעס א גדר אין יראת שמים און זאגט ער דו קריגסט דאס שכר אפילו לא בא דבר עבירה לידו פארוואס ווייל דו האסט זיך מקבל געווען שמירה און א שומר קריגט שכר אפילו לא אפילו עס איז נישט געקומען קיין גנבים ממילא, נמצאנו למדים רבותי אז אין יעדן זאך ווען א מענטש איז זיך מקבל, ס'איז דאך שובבים היינט, יא? רבי חיים ברים האט אמאל געטראפן רבי אורי זוהר, איר ווייסט דאך ווער רבי אורי זוהר איז, דער האט זיך געווען א מחזיר בתשובה, רבי חיים ברים האט געפרעגט רבי אורי זוהר אמאל ווער האט דיר מחזיר בתשובה געווען? האט ער אים געפרעגט פארוואס פרעגט איר? האט ער אים געזאגט איך וויל אויך תשובה טון, איך וויל אויך תשובה טון, האט ער אים געזאגט איינער רב זילבערמאן פון ניו יארק

אפילו איך קום בעטן א תשובה, אבער איינער וואס איינער וואס ווייסט נישט ער דארף תשובה טון, איינער וואס איז אן א קאפל ער ווייסט ער דארף תשובה טון קען מיך נעמען אין די הענט. כ'מיין צו זאגן קעגן דעם אז ס'איז דא אזוי ווי האט ער געזאגט רבי יצחק ווארקער דער עולם זאגט אז שובבים איז על חטא הנודע, האט ער געזאגט יאך זאג על חטא שלא נודע. ער ווייסט דאך נישט ער דארף תשובה טון, דא אריינגעפארן אריינגעשאסן יענעם א צוויי ווערטער יענער וואלגערט זיך אין בעט דרײַ דרײַ נעכט ער קען נישט שלאפן און דו ווייסט גארנישט האסט עפעס געמאכט, ער ווייסט גארנישט האט עפעס געמאכט בכלל. פארשטייט א אז איך זאג דער במה דברים אמורים אז ווען מען רעדט דא וועגן יפתח אדם פתח אפילו משהו אם יעמוד עליו כחומה יעמוד עליו כחומה משהו ווי ס'האט געזאגט די קאצקער רבי ער האט געזאגט די גמרא זאגט אין שבת קמ"ז ידוע באקאנטע מעשה רבי אלעזר בן ערך און דארט האט מען געטרינקען די חמרא מיר האבן נישט קיין השגות אין די הייליגע תנאים אבער האט דעמאלטס פארגעסן, געטרינקען די חמרא דפרוגיתא און מיא דדיומסת, ער האט פארגעסן דעמאלטס דאס לערנען, און ווען ער האט געדארפט ליינען החודש הזה לכם, האט ער געליינט החרש היה לבם. האבן רבנים געבעטן אויף אים רחמים, און ער איז צוריק געזונט געווארן, צוריק געדענקט דאס לערנען, געליינט צוריק החודש הזה לכם. זאגט די קאצקער רבי, אויב מ'ווייסט דעם לב, משים לב, וויפיל איז די נפקא מינה פון החודש הזה לכם מיט החרש היה לבם ס'איז אלץ פינטעלעך נאר? החודש א ד' מיט א ר' איז א פינטעלע אויבן, החרש מיט החודש איז נפקא מינה פון א ד' מיט א ר' דאס איז א פינטעלע אויבן, הזה מיט היה איז א ז' צו א י א קליינע פינטעלע, יא א קליינע די ז' איז א י, די ז' דארף אראפגיין מער, א י איז אזוי די ז' פאר אביסעלע. ווייטער לכם מיט לבם איז ווייטער א כ' מיט א ב' איז א פינטעלע זאגט די קאצקער רבי די לימוד איז געווען אפילו ווען א מענטש איז שוין החרש היה לבם אוי ס'איז דא אמאל א לב טיפש ונשחץ אבער ס'איז דא אמאל החרש היה לבם ס'איז א דום לב אין רוחניות שוין א דום לב אין רוחניות מיט א פינטעלע, מיט א משהו צו ווערן צוריק החודש הזה לכם. ער דארף אביסעלע זיך נעמען. א משהו יעמוד לו כחומה, א משהו וועט זיך נעמען אבער יעמוד לו כחומה, יכול לבוא מזה לגאולה שלמה. א משהו. א משהו קען דאך יעדער איינער. אותו משהו. דאס איז אותו משהו. דער משהו. א משהו. ווער רעדט אז היינטיגע טעג מען נעמט א משהו ס'איז היינט דאך גרויסע טעג דאך דאך שובבים וועט זיך אריין קוקט מען קוקט אריין אין מגיד מישרים אין פרשת תרומה דער בית יוסף האט געהאט א מלאך וואס האט געלערנט מיט אים איז ער דארט מסביר אז שובבים אפי' זענען דארט מער אז אפי' א תשובה וואס איז נישט עפעס אוי איי איי איי אבער היות ס'איז עתך עת דודים איז מען מקבל יעדע תשובה.

ער ברענגט דארטן אין א ספר פון חפץ חיים, דער ספר מאיר עיני ישראל ברענגט עס דארטן, א ב דער בחור אליין האט דאס געשריבן, ער האט געלערנט אין ליטע און האט געוואוינט אין שווייץ, האט געדארפט צוריק פארן פון ליטע אהיים קיין שווייץ, איז ער געפארן דורך ראדין, ער האט געוואלט נעמען א ברכה פון חפץ חיים. איז איז ער געפארן דורך ראדין איז אנגעקומען קיין ראדין צוויי אזייגער ביינאכט ס'האט געשנייט א קעלט און ער גייט אראפ און נאר ווי אזוי פארט מען דא ווי א וואגן ווי וואס טוט מען דא ס'איז געווען נאך איינער א נשוא פנים א נשוא פנים וואס האט אויך געדארפט אריינפארן אין ראדין און ער איז אריינגעפארן מיט אים צוזאמען אין וואגן און ער איז געווארן מיט אים א ידיד אויפן וועג און שמועסט מיט אים יענער האט געוואלט מקרב זיין דעם בחור דער נשוא פנים איז דער בחור שרייבט דארט מען האט אים געפרעגט וויאזוי הייסטו

ער האט אים געגעבן א פערענע און ער האט זיך איינגעפאקט אונטערן פערענע האט זיך דערווארעמט און אזוי דערווארעמטערהייט אונטערן פערענע האט ער זיך דערמאנט ער האלט פאר מעריב ער האלט פאר מעריב אבער עס איז געווען שווער ארויסצוגיין פון פערענע בפרט ער געדענקט אז די משגיחים פלעגן זאגן מען דארף דאווענען מיט התלהבות עס איז דאך אזוי קאלט ער קען נישט ארויסגיין און אזוי איז ער געלעגן אונטערן פערענע ביז די אויגעלעך האבן זיך אים פארמאכט און ער האט געכאפט א דרימעלע און אנטשלאפן געווארן האט זיך אויפגעהויבן אינדערפרי אן דאווענען מעריב און האט פארגעסן בכלל פונעם מעריב שבת ער האט זיך פארגעסן בכלל פון מעריב

און ער הייבט, דער חפץ חיים הייבט אן צו רעדן צו אים. בחור'ל, דו ווייסט, זאגט ער אים, דו ווייסט, ס'איז געווען אמאל זמנים אין רוסלאנד, איך געדענק נאך דעם זמנים, זאגט אים חפץ חיים, איך געדענק נאך דעם זמנים, וואס איז געווען אזויפיל געלט, איז געווען א שפע פון כסף וזהב, וואס איז דעמאלטס אראפגעפאלן פון א מענטש, א מטבע כסף, האט ער זיך ניטאמאל נישט אראפגעבייגן עס אויפהייבן, ווייל ס'איז געווען אזויפיל געלט. היינט איז אזא מאנגל, אזא הונגער, אזא מחסור, וואס וועט אראפפאלן פון א מענטשן אפילו א מטבע נחושת, וועט ער זיך אויך אראפבייגן עס אויפהייבן. ער שטייט און טראכט, דער כהן הגדול מאחיו רעדט וועגן געלט, וואס? גלייך נאכדעם איז ממשיך דער חפץ חיים, פונקט ווי דו פארשטייסט פון דעם מטבע, זאגט ער אים די זעלבע זאך, אמאל איז געווען א בית המקדש, איז געווען א כהן גדול, ס'איז געווען תנאים אמוראים, איז ווען ס'איז געווארן פארלוירן איין מעריב פון א פשוט'ער בחור'ל, איז נישט געווען אזוי נרגש אויבן אין הימל, ס'איז נישט געווען אזוי, ס'איז נישט געווען אזוי געפילט אויבן אין הימל. אבער היינט איז אזא מחסור, אזא מחסור, וואס יעדע מעריב פון יעדן פשוט'ע בחור איז נרגש אויבן אין הימל. ער שרייבט דארט, מ'האט געמיינט ער מאכט אויף א באלאטע און באגראבט זיך, ווייל ער האט אים יעצט דערמאנט, ער האט נישט געדאווענט קיין מעריב, ער האט פארגעסן בכלל פון די מעריב. שפעטער איז ממשיך דער חפץ חיים צו זאגן וואס פארשטייסט די פשט אין דעם מדרש וואס מען האט פריערט גערעדט והיה ר' מתיא בן חרש דורש זאגט דער חפץ חיים ואעבור עליך והנה עתך עת דודים דער אייבערשטער זאגט ס'געקומען די צייט פון ארויסנעמען כלל ישראל פון מצרים עס איז געווען א פראבלעם וואס איז די פראבלעם אידן זענען מ ט מען קען נישט ואת ערום ועריה האט דער אייבערשטער געגעבן דם פסח און דם מילה וואס פארשטייסטו אין מ ט האסטו אפגעהויבן דעם אייבערשטן מיט א דם פסח און דם מילה

ער עסט, און אסאך מאל נאך מער עסט ער. ווי אויך זיי ממשיך לערנען אן א טעם. זיי ממשיך לערנען אן א טעם זיי ממשיך. ער האט נישט קיין טעם. על כל פנים, ער גיט זיך א הייב אויף, ער איז, ער איז זיך, מען גיט זיך א הייב אויף, מיר, מ, מ, מ, איז זיך מתגבר די, די שינעווער רב זאגט די וואכעדיגע סדרה, היום אתם יוצאים בחודש האביב, רשי הקדוש זאגט דאך, אז בחודש, וואס טייטש בחודש אביב? וואס טייטש בחודש אביב? זאגט רשי, זאגט א דיבור המדרש, אז דער רבונו של עולם האט זיי ארויסגענומען בחודש כשר לצאת, לא חמה ולא צינה, נישט הייס און נישט קאלט, זאגט די שינאווער רב, דער רבונו של עולם זאגט לא חמה, איך בעט דיר נישט די התלהבות, איך בעט דיר נישט דאס באדערט, אבער לא צינה, זיי נישט קאלט, זיי נישט קאלט, גיי צו א לעכטיגע דאווענען, א פרייליכע לערנען, דערהייב זיך, א דערהייב, א דערהייב, און רבותי, די עיקר איז נישט מיסט שטענדיג. איז דאך די פינטעלע אמונה אין יעדן מצב, די פינטעלע אמונה, דער שפת אמת איז נעכטן געווען די יארצייט, ער זאגט אויף דעם חזל וואס כ'האב פריער דערמאנט, החודש הזה לכם החרש היה לבם, איז דער שפת אמת ענטליך א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אזוי, איז דאך געווען ער האט זיך געליינט החרש היה לבם און שפעטער החודש הזה לכם, מ'האט דא געוואלט ווייזן פון הימל אז ס'איז נישט סתם דער טעות געווען, אז זאלסט וויסן, נעבעך, א מענטש גייט אריבער א שווערע צייט, צו ס'איז ברוחניות צו ס'איז בגשמיות, ס'איז החרש היה לבם, ער גייט אריבער א שווערע זמן, געדענק נאכדעם קומט החודש הזה לכם יעדע התחדשות זיין לשון איז דער שפת אמת זאגט אז כי כל התחדשות כשיש הסתר מקודם ווי פריער איז החרש היה לבם געדענק באלד קומט גוטע צייטן ווען ס'איז החרש היה לבם האלט זיך שטארק באלד וועט זיין החודש הזה לכם און זאגט ער דאס איז זיין לשון כי כל התחדשות כשיש הסתר מקודם ועל ידי שמקודם היה החרש היה לבם פונקט דורכדעם אחר כך החודש הזה לכם. און אזוי איז געווען אין מצרים זאגט ער נאך נאכן גלות עס קען קומען אזא גרויסע התגלות אלוקות מורא גדול זו גילוי שכינה דאס איז מלמד על הכלל כולו יצא יעדע שוועריקייט וואס א מענטש גייט אריבער דו פארשטייסט נישט וואו זיצט דער הרב ר' אהרן העלמאן פון שיעור ער זיצט שבעה יעצט נאך א מאמע פון צוויי און נײַנציק יאר איך בין געווען דארט מנחם אבל זיין זאגט ער מיר אז די מאמע זיינע איז געווען צוויי און נײַנציק יאר זי האט איבערגעלעבט דעם קריג זי איז געווען א מיידל פון זעקס יאר אין געטא אין פראנקרייך אין געטא דארטן

מ'האט אלעמען גענומען קיין אוישוויץ. זאגט ער אז קרוב ימיו געזאגט א שבר, עס האט אויסגעזעהן ווי א שבר, אלס שבר דא, אין געטא נאך א שבר, וואס סא ווי גיבט מען זיך דא א עצה, רבונו של עולם זאגט איך ראטעווע דיר דאס לעבן, זאגט ער הונדערטע אייניקלעך דא פון די תרא, הונדערטע הונדערטע אייניקלעך שומרי תורה ומצוות יראים ושלמים תלמידי חכמים, רבי אהרן הלמן קענט איר יא? יראים ושלמים אלס

אביסל א לימוד, מען ווייסט מיט די גרויסע מאמע מיט די שכינה הקדושה. על כל פנים, מען ווייסט מיט די גרויסע מאמע, מען ווייסט, און מען ווייסט אז נאר דער בורא כל עולמים אליינס פירט אלצדינג, ווען ס'קומט יעדע ריע, ווי האט ער געזאגט דארטן, דער שטייט אין חזל, קודש ישראל להשם, ישראל קודש להשם, פארוואס ישראל קודש להשם? זאגט ער אזוי, בכורים האבן נאך א גרעסערע קדושה. און דער אלטער פון קעלם דארטן אביסל מסביר, ער זאגט אזוי, ווייסט פארוואס איז דא קדושת בכור די וואך? פארוואס די וואך קדושת בכור? וואס איז? ווייל עס איז געווען מכת בכורות האבן די אידישע בכורים געכאפט א פחד, ווער ווייסט צו ס'אונז וועט נישט נוגע זיין, יעדע עגמת נפש האט א פרייז, מען באצאלט אויף יעדע עגמת נפש, ס'איז געווען אזא עגמת נפש דערפאר איז געווארן קדושת בכור. זאגט ער אזוי, אלע אידן האבן אויך געהאט א פחד ביי אלע מכות, דערפאר איז געווארן קודש ישראל להשם, אבער די בכורים האבן דאך געהאט א גרעסערע פחד. יעדע פחד, יעדע עגמת נפש איז געדעקט. יעדע בכור געהאט א גרעסערע פחד, א גרעסערע קדושה, יעדע זאך, יעדע זאך איז דא, איז דא געמאסטן און געדעקט, דאס איז ווען דער איד לעבט און פארשטייט, יעדע, יעדע עגמת נפש געדעקט און געלעבט, ווען דער מענטש פארשטייט און לעבט אז אלץ פון דעם בורא עולם אליינט. ווי זאגט דער דגל מחנה אפרים ברענגט בשם מרנן ורבנן בעל שם הקדוש ברענגט ער די וואך און יענע וואך וויפיל וידעו מצרים כי אני השם דו פארשטייסט אז אלע זאגט פאר די אייבערשטער מאכט אלע מכות ווייל די מצרים זאל וויסן ווייל די מצרי די גוי צו ניין ברענגט ער פון בעל שם הקדוש ווען די מענטש פאלט און ער איז בבחינת מצרים געדענק די אייבערשטער איז מיט דיר אין יעדן מצב געדענק כי אני השם אז די אייבערשטער פירט די וועלט אפילו ווען דו ביסט בבחינת מצרים זאלסטו געדענקען כי אני השם. דאס איז וידעו מצרים ווען דו ביסט ווען דו ביסט געפאלן און געדענק אז אלס זינג און נאר פון די בורא עולם אליין מוזטו געדענקען ווען ס'גייט דיר גוט און ווען ס'גייט דיר קאפויער ווי האט ער געזאגט דער חפץ חיים אז די תורה הייבט זיך אן וויאזוי הייבט זיך אן די תורה והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים האט געשריגן דער חפץ חיים די תורה הייבט זיך אן אז זאלסט וויסן ווען ס'גייט דיר אריבער א תקופה ביז תוהו ובוהו, ווען ס'גייט דיר אריבער א צייט פון חושך, געדענק אז דעמאלטס איז רוח אלוקים רח אפס על פני המים, ווען דו ביסט געווען אין מצרים דארטן רבונו של עולם אריינגעקומען ובמורא גדול זו גילוי שכינה, דארטן יעדן מצב ווען ס'איז ווען ס'איז חושך על פני תהום, ווען ס'איז תוהו ובוהו געדענק אז ס'איז דעמאלטס רוח אלוקים רח אפס על פני המים, געדענק דעם אמונה, וואס איז טייטש א פינטעלע אמונה? איז מען מדייק, ס'איז א בעלזע ווארט, און צו גדולי הדורות וועט איר טרעפן אין אסאך ספרים דעם זעלבן ווארט. די וואך, די וואך די עולם נייט פון לעוו עפעס א אינטערעסאנטע זאך, דער רבוש"ע זאגט פאר משה רבינו שוין אין פרשת שמות, און די וואך האט דאס געווען, דער רבוש"ע זאגט אז די אלע ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה גיין בארגן, נאך מכת בכורות, גיין בארגן, וואס זאל מען בארגן? זיך בארגן כלי כסף וכלי זהב, ושמלות, כלי כסף וכלי זהב, און וה' נתן את חן העם בעיני מצרים שטייט די וואך, דער רבוש"ע האט געגעבן א חן, וישאילום. ווי דו פארשטייסט אזא זאך? צוויי זאכן, א', איר ווייסט אז ס'שטייט דאך אין חזל, אלע ווייסן אז ויקוצו מפני בני ישראל זענען געווען ווי דארן, זיי זענען כקוצים בעיניהם, קצו בחייהם, א מצרי האט נישט געקענט אפפארן גאס א אידן, כקוצים, פלוצלינג איז געווארן א חן? פלוצלינג איז געווארן א חן? וואס ער האט געהאט נאר מכות, מטבע הדברים האט געהאט נאר מכות האט דיר געדארפט פיינט האבן, וועגן דיר האב איך אזא מכות, דם צפרדע כינים, האט דאך געדארפט מער פיינט האבן, זיי זענען געווען קוצים בעיניהם, פלוצלינג א חן?

נישט ווי ווייסט א מענטש אוי ער איז א שונא מיינע, אוי ער איז מיר נישט סובל, דער איז מיין גוטע פריינט ער'ט מיר שיקן א משלח מנות, די אייבישטער זאגט ס'איז נישט ער און נישט דער איז אלץ איך, ווייל דער זעלבע קוץ האסט גענומען האט זיך א חן דארט געהאט ביי אים, דא זאגט דער מדרש כשרו ציסו, כלפי אחי יוסף זאגט עס דער מדרש, כשרצית נתת בלבם לאהוב, וכשרצית נתת בלבם לשנוא, דאס זאל וידעו מצרים ווען דער מענטש פאלט ער איז בבחינת מצרים, זאל ער דאס אריינלייגן כי אני ה', ער זאל דאס פארשטיין אז אלץ איז נאר דער אייבישטער אליינס, שוין יענע וואך געשמועסט פונעם חתם סופר, און מען דארף זיך עס כסדר איבערחזר'ן ווייל די התעורר קאמאנדע ווערט יעדן טאג נישט יעדע וואך. ער זאגט אז יענע וואך מען האט געליינט, ער זאגט ווארף דעם שטעקן, די שטעקן וועט ווערן א תנין, וואס איז דאס די, דאס איז געווען די מופת אין מצרים די ערשטע מופת, ווארף דעם שטעקן וועט ווערן א תנין, זאגט ער ווייסט פארוואס? ווייל דער רבונו של עולם וויל ווארפן פאר מענטשן, דאס אריינלייגן פאר אידישע קעפ, דער שטעקן ווען ער שלאגט דיר, ער שלאגט דיר מיט'ן שטעקן עס די ש. איי דער שטעקן א משחית אוי איך העל דיר נאך בארעדן דעם שטעקן איי איך העל דיך עס נעמען צו דעם שטעקן איך העל ניין פארוואס ווייל דו ווייסט אז ס'איז נישט דער שטעקן איינער האלט עס זאגט דער אייבישטער דאס איז די זעלבע זאך ווען יעדער איינער טשעפעט עס דאס בין איך נישט ער איך האלט דעם שטעקן וידעו מצרים כי אני השם איך האלט עס נעם ארויס די האלב פוסטע מעשה פון קאפ פארשטיי אז איך האלט עס.

ס'איז געווען ווי א וואלד ארום מעזריטש דארטן א הויכע גרויסע הונט און ער איז געקומען מיט ברענעדיגע אויגן מיט רוצח'ישע ציינער אדער אזוי און מיט א און האט אים געגעבן מיט א חוה מיט אזא התלהבות א בייס א בייס אריין מיט אזא ברען און ר' דוד'ל האט געגעבן א חלש מ'האט אים געמינטערט האט די עולם דער נאווארדיקער עולם געשריגן, דוד ל! דאסטו געלערנט אין נאווארדאק? פון א הינט פאלט מען צוזאמען, פון א הינט חלש'ט מען, דאס איז נאווארדאק דאס? אזוי האט מען געזאגט, דוד ל, דאסטו געלערנט. האט ער זיי געזאגט, איך ווייס נישט וואס איר ווילט, איך האב נישט געזען קיין שום הינט, איך האב נישט געזען קיין שום הינט, איך האב געזען איין זאך, איך האב געזען א דבר השם בפי הכלב, איך האב געזען א כלב, א דבר השם, וואס די דבר השם איז לך ונגוס את דוד בן חיה, גיי בייס אריין דוד בן חיה, כ'האב געזעהן א דבר השם, און כ'האב געזעהן מיט וואסערע א ברען ער גייט מקיים זיין די דבר השם, מיט וואסערע א אויגן, וואסערע א דאס, מיט וואסערע א ציינער, און בין נאך בהתלהבות און ער האט זיך צוגעביסן צו מיר, כ'האב געטראכט צו דיר דוד'ל, כ'האב געטראכט צו זיך, דו לייגסט אויך אזוי תפילין, דו מאכסט אויך אזוי דעם דבר השם, און ליינסט אזוי קריאת שמע, פון דעם האב איך גע'חלש'ט, ער האט נישט געזעהן קיין הינט בכלל, פארשטייט? ער האט געזעהן דבר השם.

א פאר דערפאר האט מען גענומען די לעמעלע פאר קרבן פסח, וואס איז א לעמעלע? פארוואס די לעמעלע? זאגט די בני יששכר, פרעה וואס איז געווען די ממלכת הכפירה, די גרעסטע כפירה מי השם אשר אשמע בקולו, וואס איז געווען? פרעה איז געווען ידוע אז די טלה איז געווען זייער עבודה זרה, וואס איז? ווייל טלה איז ראש המזלות, ניסן, און טלה איז דאך ראש המזלות, פרעה האט געשריגן דא נאר מזלות טבע, נאר טבע, האט נישט געוואלט גלייבן אין השגחה פרטית. דערפאר האבן זיי געדינט די טלה פאר עבודה זרה. ווען דער רבונו של עולם האט אונז ארויסגענומען פון מצרים איז מאריך די בני יששכר. וואס איז טייטש, וואס איז דאס טייטש ארויסגיין פון מצרים? אז דו זאלסט וויסן אז דיין השתדלות ברענגט דיר נישט די פרנסה. נישט די ריבוי השתדלות וועט ברענגען. נו, דו דארפסט מאכן השתדלות ווייל דו דארפסט מאכן השתדלות. איז דעמאלטס האט דער אייבערשטער געהייסן נעם דעם טלה און דו שעכט אים אלס קרבן פסח. דאס זאלסטו שעכטן אלס קרבן פסח. דאס, און ער איז דארטן מאריך אז דא מענטשן וואס זענען נאך אין מצרים, אזוי שרייבט ער דארטן, ער פארנומען, אז ער האלט אז די השתדלות ברענגט די זאך, זאגט ער איז ער נאך אין מצרים דער בחור, נאך אין מצרים, נאר פארקערט, ער ווייסט זיך צו מחזק זיין אין יעדע זאך. ווייסט ער אז ס'איז נאר דער אייבישטער, ווייסט ער דאך נאר פון איין דרעס, איין אדרעס דער בורא כל עולמים, און איר וויסט ס'איז דא א, ס'איז דא א

ס'איז געווען אין בריסק, איז געווען א איד, איז געווען א גרויסע גביר האט געהייסן רבי ישראל ניסן שטראק, רבי ישראל ניסן שטראק, איז געווען א גרויסע גביר, איז געווען א יודע ספר א תלמיד חכם, אבער לימים נהפך עליו הגלגל, ער איז נעבעך אראפ געגאנגען מטה מטה מטה, און נעבעך אנגעזעצט האט געדארפט וויכטיג דרײַ טויזנט רובל א הלוואה זיך צו ראטעווען, צו צאלן די בעלי חובות האט ער געמוזט וויכטיג, און ער האט נעבעך נישט געהאט ווי צו בארגן אויך. בצר לו האט ער מחליט געווען צו פארן צו וועמען? קיין לונדון צום באראן ראטשילד האט דעמאלטס געוואוינט אין לונדון, נאר פארן פון בריסק קיין לונדון איז שוין גרייט צו נעמען פון אים א הלוואה פון דריי טויזנט רובל זיך ראטעווען דורך צאלן די חובות. קיין לונדון פון בריסק איז געווען א וועג מיט די שיף דריי חדשים, דריי חדשים א וועג אהין, דריי חדשים א וועג אויף צוריק, אבער האט אויף דעם קיין געלט אויך נישט געהאט, ער האט נישט געהאט קיין געלט צו פארן, האט ער פארקויפט אפאר חפצים אין שטוב, פארקויפט אפאר חפצים, און האט איבערגעלאזט האלב פון די געלט לצרכי הבית, און האלב פון די געלט איז געווען די נסיעה, וואס האט געקאסט די נסיעה, ער איז אריינגעפארן דריי חדשים א וועג, ער קומט אן קיין לונדון, און האט ער מברר געווען ווי נעמט אן די באראן ראטשילד, מען האט געזאגט דינסטאג נאכמיטאג פינף אזייגער נעמט מען אן אין יענעם זאל, אין דעם זאל, ער קומט דארטן אן דינסטאג נאכמיטאג פינף אזייגער, און ער זעהט דארטן א שורה פון מענטשן א גרויסע אסאך משולחים דארטן און אויבן זיצן צוויי פקידים און מען גיבט יעדן איינעם א זהוב צוויי זהובים ס'איז אים נישט גוט געווארן ער דארף א ישועה דא דרײַ טויזנט רובל מוז ער א ישועה דחופה ער מוז דרײַ טויזנט רובל א הלוואה ער האט אפגעלאזט די שטוב דרײַ חדשים א וועג וואס טוט מען דא מען טיילט דא זהובים מיט צוויי זהובים ער איז געשטאנען אין די זייט און האט נישט געפילט אפילו ווי די טרערן שווענקען אים אויס די אויגן ער איז געשטאנען אין די זייט און גוט געוויינט ער האט נישט געפילט אזוי ווי ער וויינט נעבעך געווען אזוי צוחושט אבער די צוויי פקידים אויבן האבן געזעהן ער איז געווען א נשוא פנים רבי ישראל ניסן שטראק א נשוא פנים א יודע ספר און זיי האבן זיך אויפגעהויבן מען זעהט אז א איד וויינט און צוגיין צו אים וואס קען מען דיר העלפן האט ער זיי געזאגט ער קומט יעצט פון בריסק און דארף וויכטיג א הלוואה פון דרײַ טויזנט רובל ער זעהט מען טיילט דא זהובים וואס איך ווייס נישט וואס צו טון דא האבן זיי אים געזאגט אז הער זיך איין אונז זעמער דא סך הכל פקידים אונז מער פון א זהוב צוויי קענען מיר נישט געבן און טארן נישט געבן אונז קענען מיר נישט געבן, אבער אונז האמיר פאר דיר א עצה. ער האט א נשוא פנים, אונז האמיר פאר דיר א עצה. דער באראן קומט יעדן פרייטאג חצות, שליסט ער צו אלע ביזנעס, דעמאלטס קומט ער אריין דא אין די אפיס פון די כספי צדקה, ער גייט אריבער אויף די ביכער פון די צדקה זאכן, דו שטעל זיך דא אוועק. פרייטיג צוועלף אזייגער, עמדי נא התייצבי נא, און חלי נא פני דר עליון אולי תמצא חן בעיניו אז דו וועסט מוצא חן זיין ביי דעם באראן איז אולי ירחם. שוין. ער האט זיך אוועקגעשטעלט טאקע דארטן פרייטיג צוועלף אזייגער, די באראן קומט אריין און זיי האבן געזען טאקע זיי זאלן זיך ביידע צוזאמען טרעפן, און די באראן פרעגט אים ווי הייסט דו? זאגט ער ישראל ניסן שטראק ווי וואוינסטו? אין בריסק? ווי ביסטו שבת? זאגט אים איך ווייס נישט. וועסט זיין מיין גאסט שבת. פששש, ער האט זיך מחיה געווען? זיין ביים באראן שבת? איך בין זיך מחיה מיט דעם באראן שבת, ער האט זיך מחיה געווען ביים באראן. בקיצור, באראן, דעמאלטס געווען ביי א פראלטער קהילה, שוין, ער איז געווען ביים באראן דארטן ליל שבת, און ער האט דארטן, ער איז געווען א יודע ספר, געזינגען דארטן א קה ריבון, מתבל געווען בשירה, בדברי תורה, א כהכתוב מיט פנינים יקרים, כמו כן בצפרא דשבתא, זמירות מיט ווערטער האט ער געזאגט.

גאר געפרעסטע רובל און וועט ארויס גיין יעצט פון מכבש הדפוס ער לייגט אים אוועק אויפן טיש צען טויזנט רובל גיט א קוק אן צען טויזנט רובל זאגט ער ניין זאגט אים בארון דאס איז נישט קיין הלוואה עס איז א מתנה א מתנה צען טויזנט רובל ער שטעלט מיר צוריק כקדם דער בארון האט ארויס גענומען נאכדעם א צעטל מיט א פעדער און ער שרייבט אויפן צעטעלע בארון אנשל רוטשילד לאנדן יצ"ו, רחוב דער און דער גאס און דער און דער נאמבער, און ער לייגט אים אוועק דעם צעטעלע אויף די צען טויזנט רובל, נא דיר, דאס איז פאר דיר. פרעגט ער אים, זאגט ער אים דער רבי ישראל וויינשטאק צום באראן, צוויי זאכן, זאגט ער אים, א', איך וועל אין לעבן נישט קענען דאנקען ווען דו האסט יעצט געמאכט צען טויזנט רובל, לייגסט מיר צוריק צום פריערדיגן מצב. אבער איין זאך פארשטיי איך נישט, וואס איז די צעטל וואס דו האסט מיר דא געלייגט? דו דארפסט פון דעם שנארער אפשר א דאנק בריוו? צו ווילסט דיך אפשר שרייבן מיט מיר שאלות ותשובות? וואס ווילסטו דא? וואס האסטו געשריבן דיין אדרעס פארוואס? זאגט אים דער באראן כ'וועל דיר זאגן פארוואס. דו ביסט געווען אמאל א גביר, יא? דו ביסט געווארן א יורד, פארוואס? ווייל לא עלינו די שלימזל לויפט דיר נאך.

דער בורא כל עולמים זאגט פאר כלל ישראל, איך האב דען געגעבן צען טויזנט רובל, איך האב געגעבן צען מכות אין מצרים, איך האב אייך ארויסגענומען פון מצרים, אוי, וואס איז דעמאלטס האט זיך געטוהן? רבונו של עולם האט געבעטן שרייב אויף די אדרעס. זכר עשה לנפלאותיו פארוואס האב איך דיר געהייסן מאכן א זכר צוויי מאל א טאג? ווייל זאלסט אויפשרייבן די אדרעס חנון ורחום השם. זאלסט זיך אויפשרייבן די אדרעס חנון ורחום השם, דאס איז די טעם וואס איך האב דיר געהייסן אז דו זאלסט געדענקען וידעו כי אני השם, וואס איז דאס טייטש רבותי? האט איר ער אפגעלערנט פשט א רבינו יונה אין ברכות דף ד עמוד ב', די גמרא זאגט דארטן איזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה לתפילה, ווער ס'געדענקט אין די גמרא דארטן איז דא איז דא צוויי רשי ברענגט צוויי פשטים, תוספות ברענגט צוויי אנדערע פשטים, האט ער שוין פיר פשטים, דער רבינו יונה ברענגט נאך צוויי פשטים האט ער שוין זעקס פשטים, אונז וועלן גיין די צווייטע פשט פון רבינו יונה.

און מ'האט געזען דו ענטפערסט און דו און נאר דו, און וועגן די אמונה גיי איך אויך שרייען וועסטו מיר אויך מאכן ניסים ונפלאות, דאס איז די עיקר לעבן פון א מענטש, אויף דעם איז ער א בן עולם הבא. דער בן עולם הבא דאס איז ווייל נישט ער גייט דאווענען, ער האט אויך נישט געדאווענט, ער געדארפט דאווענען, איך האב דא דעם אדרעס, איך ווייס אין מצרים האט מען געשריגן און מען איז נענה געווארן, איך גיי פארליינען אביסל די לשון פון ראשונים כמלאכים, ער זאגט ועוד אומר מורי נר"ו, מיר זענען אין. אין ריף בלאט ס'איז דף בית עמוד בית, אין דפי הריף פון ברכות. ועוד אמר מורי הרב נר ו טעם אחר, מפני שכשהוא מזכיר גאולת מצרים, ווען מ'דערמאנט, ומתפלל מיד הוא מראה שבוטח בה' בתפילה, כיוון שמבקש ממנו צרכיו, שמי שאינו בוטח בו לא יבקש ממנו כלום, איך דאוון ווייל איך ווייס אז ביי דיר איז די אדרעסע פאר וואס דערמאנט יציאת מצרים קריעת ים סוף, איך וואלט דיר דארטן ווען געשריגן. ברענגט ער, זאגט דער רבינו יונה, וכן נראה בשמות רבה שאומר, ער ברענגט א מדרש,

נמצא שגם הוא בוטח בו שיענה אותו כמו שענה לישראל בעבור שבטחו בו איך באווייז מיט דעם אז איך בין אויך בוטח דו וועסט מיך ענטפערן פונקט דו האסט געענטפערט דעמאלטס פאר כלל ישראל ווען מ'האט געשריגן והבטחון הוא עיקר היראה מפני זה מזכיר אותה הגאולה ומתפלל מיד והבטחון הוא עיקר היראה והאמונה ולפיכך זוכה בסיבתו לחיי עולם הבא, ווי אזוי מען גייט צו צו א דאווענען, דער דערמאנען אין יציאת מצרים דאס טייטש ווייל דאס איז מיין אדרעס, אן קיין אדרעס, אן דעם אדרעס איז גארנישט בין איך א פארלארענער, און מיט דעם אדרעס וועל איך האבן ניסים ונפלאות. ס'איז א לשון אין צדקת הצדיק פון רב צדוק, ער שרייבט אין אות קמ ג, כל תפ, יעדע תפילה ווערט נענה פון הימל, יעדע תפילה! אז דו דאווענסט מלומדה ווערסטו נענה מלומדה. פונקט ווי דו דאווענסט אזוי, אז דו וועסט צוגיין נישט מלומדה, דערמאנסט פאר יציאת מצרים, דו ווייסט דאס איז מיין אדרעס, דארט האט מען געשריגן, דא איז געווארן ניסים,

דער איד דער באלעבאס האט געדארפט אפלאזן די מדינה פאר א לאנגע תקופה, האט ער גענומען איינע פון די משרתים האט אים געבעטן דו ווערסט ממונה אויף דעם גאנצן פאלאץ גיב אכטונג, ער האט אים אנגעזאגט דו דארפסט אכטונגען די מילך זאל זיין אין פריזשידער און די אייער זאל דאס און עס זאל נישט ווערן דארטן קיין סרחון, און די עיקר האט אים געזאגט אלע סידורים אלע זאכן וואס דו דארפסט אכטונגען דאס און דאס און דאס און דאס, און די עיקר על כל כולם וואס דארף מען אכטונגען פאר די פייגעלע ווען צו געבן עסן וואס צו געבן עסן די ציפור דאס איז דאך מחמד נפשו געווען די ציפור יא כראות עיניו. איך האב געשריבן אויף א צעטל דעם גאנצן דאס זאגט דער חפץ חיים כ'מיין איך בעט דיך יעדן טאג אינדערפרי קוק אריין אין דעם צעטל יעדן טאג קוק אריין איך וויל דיך דערציילט דער חפץ חיים נאך א לאנגע צייט ער קומט צוריק פון דעם לאנגע מסע און קומט אריין אין פאלאץ ס'געווארן ביטער און פינסטער תוהו ובוהו א ריח נוראות אין פאר פון אלע זייטן שמעקט און די ציפור איז געשטארבן און די אייער וואס איז דארטן אנגעגאנגען

און עס גייט אריבער אפאר טעג, אפאר וואכן, און ער זאגט פארן דאקטער ס'האט גארנישט געהאלפן, טוט מיר וויי ווייטער די האלז. פרעגט ער אים וואס האסטו געטון מיט די טאבלעט, זאגט כ'האב עס איינגעשלונגען, זאגט ער דו נאר דו דאס שלינגט מען נישט איין, דאס איז א שארפע טאבלעט דאס דארף מען טשמאטשקען, אז מען טשמאטשקעט עס און עס גייט אריין אין האלז נעמט עס ארויס די אייטער, נעמט ער עס ארויס די גאנצע אייטער, אבער דאס שלינגט מען נישט, זאגט ער יציאת מצרים, מען שלינגט דאס, עפעס א זעזעם, אביסל איז ער זיך מתבונן, מען האלט אונטן א פרשת בא. דער בית אהרן פלעגט אנזאגן אינגעלייט זאלן איבערזאגן יעדן טאג די צוויי שורות פון רמב ן סוף פרשת בא וואס איז די גאנצע תכלית פון יציאת מצרים ווייל מן הניסים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים כי אין לאדם חלק בתורת משה עד שנאמין בכל מעשינו ודברינו כולם ניסים אין בהם טבע מנהגו של עולם אז אלעס דינג און מנהג איז אלס פונעם אייבערשטן ווען יענער שטערט דיר ווען יענער שטעכט דיר ווען יענער גלעט דיר און ווען דו פארדינסט און ווען דו גייסט דיר ווען דו מאכסט זיך אליינס די אלע זאכן איז נאר די אייבערשטער אליינס. אלעס גלייבן מיר אונז. אבער, וואס הייסט אבער? אבער דער ארי הקדוש זאגט אז פרעה איז אותיות עורף. פרעה, וואס הייסט? זאגט ער דא איז דא א עורף, וואס איז א מחיצה, לאזט נישט די זאכן וואס די מוח ווייסט לאזט נישט אריינגיין אין הארץ. ווייל אז דאס גייט אריין אין הארץ קריגט מען זיך מיט קיינעם נישט, מ'איז שטענדיג לעבעדיג, מ'איז שטענדיג פרייליך, מ'האט נישט, מ'וויינט נישט, מ'שרייט נישט. זאגט ער דא איז דא פרעה עורף. נו דאס זענען מציבה דער איינער די פרעגט א דאקטער די פרעגט דעם צאנזער רב דעם צאנזער רב'ס דאקטער האט אים געפרעגט וואס מאכט דער רבי א גאנצע טאג זאגט ער בויעט א גשר האט אים געפרעגט וואס איז א גאס האט ער געזאגט אויף פון מח צום הארץ אז זאל אריין אז די אלע זאכן זאל אריינגיין אין הארץ און די אלע זאכן וואס מען ווייסט זאל נישט ווערן געברענגט איך ווייס ער ווייסט נאר די זאכן א מענטש איז זיך מענטש לייגט עס אריין

י ט די וואך אין שמות רבה י ט דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו גיי מל אלע כלל ישראל הרבה מהם לא היו מקבלין עליהם למול זיי האבן נישט געוואלט די עולם האט נישט געוואלט זיך מל'ן אמר הקדוש ברוך הוא למשה שיעשה הפסח גיי מאך דעם קרבן פסח וכיון שעשה משה הפסח איז געווען א ריח צלי אה ס'איז געווען א ריח פון א געבראטנס

א מורא'דיגע ריח געווען א מהלך פערציג טעג, וכיון שנתאוו בני ישראל לאכול מבשר הפסח, מיד נתכנסו אצל משה, מען געלאפן צו משה רבינו און געבעטן אמרו לו אמרו לו בבקשה ממך האכילנו מפסחך, גיב אונז צו עסן פון די געבראטנס, גיב אונז צו עסן קרבן פסח, אמר להם אם אין אתם נימולים אין אתם אוכלים. איר ווילט עסן מוזט איר זיך מל'ען. יעצט הערט גוט רבותי. מיד נתנו עצמם ומלו האבן אלע זיך איבערגעגעבן צו מל'ען פארוואס ווייל זיי האבן געוואלט עסן קרבן פסח. מיד נתנו עצמם ומלו ונתערב דם הפסח בדם המילה. ס'האט זיך געמישט די בלוט. והקדוש ברוך הוא עובר ונוטל כל אחד ואחד ונושקו ומברכו. והקדוש ברוך הוא עובר נתערב דם הפסח בדם המילה והקדוש ברוך הוא עובר ונוטל כל אחד ואחד ונושקו ומברכו שנאמר ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך בדמייך חיי בדמייך חיי דם פסח דם מילה רבותי לאמיר זיך א מינוט מתבונן זיין דא אין מדרש זיי זענען געקומען זיך מל'ן נישט ווייל זיי האבן געוואלט זיך מל'ן זיי האבן נישט געוואלט זיך מל'ן זיי האבן געהאט א ריח פסח א קרבן פסח ווי האט ער געזאגט ער איז נישט געקומען צום שיעור ער האט געוואוסט ס'איז דא א טשולענט וועגן דעם איז ער געקומען שטייגער, אבער דעם טאקע נעמט טאקע הקדוש ברוך הוא עובר ונוטל ונושקו ומברכו, ס'שטייט נישט נשקו, נושקו, תשפ א, הקדוש ברוך הוא עובר כל אחד ואחד, תשפ א, על אחת כמה וכמה, עובר ונוטל כל אחד ואחד ונושקו ומברכו, דו ביסט געקומען, דו ביסט מיינער, דו ביסט מיינער, זאגט דער אייבערשטער.

אז ער ווייסט דער רבונו של עולם ווארט אויף מיר אין יעדן מצב, דער רבונו של עולם ווארט אויף מיר, א מאמר נורא ברענגט עס דארט אין די מצות דורך רוב מיין איז זאגער א מורא'דיגע מאמר, רשי זאגט די וואך החודש הזה לכם, זאגט רשי נתקשה משה על מולד הלבנה, ער האט נישט געוויסט, ביז דער רבונו של עולם הראה לו דמות לבנה עם חשכה, די לשון רשי איז א מדרש, הראהו באצבע כביכול כביכול, דער רבונו של עולם באוויזן מיט א אצבע, כזה ראה וקדש. די לשון רשי הראהו באצבע דמות לבנה עם חשכה, ווען ס'איז געווען שקיעת החמה עם חשכה הראהו דמות לבנה, כזה ראה וקדש. איך פארשטיי נישט, נתקשה משה מולד הלבנה? אלץ האט ער פארשטאנען, די לבנה האט ער נישט פארשטאנען, וואס איז אזוי שווער די לבנה? נאר די לבנה האט ער נישט פארשטאנען, אלץ האט ער פארשטאנען.

א איד ווען ער ראנגלט זיך דארטן אין א נסיון. הראהו דמות לבנה עם חשכה, ער ראנגלט זיך אין א חשכות, יעדער איינער מיט זיין חשכה. הראהו באצבע כביכול, כזה ראה וקדש, דארטן זיי מקדש ישראל, דארטן מקדש ישראל וראשי חדשים. דארטן. דארטן החודש הזה לכם. דארטן אין דעם החרש היה לבם וואס ס'ווערט החודש הזה לכם. דארטן אונז פארשטיי מיר נישט וואס דער אייבערשטער האט ליב. אונז ווייסן נאר וואס דער רבונו של עולם, ווען א מענטש ארבעט מיט זיך.

טוט ביים אייבערשטן די גרעסטע שמחה ווען א מענטש עם חשכה דארטן ווען ער ראנגלט זיך, דארטן אין א נסיון ווען ער ראנגלט זיך ווען ס'איז עם חשכה, ווען ס'איז תוהו ובוהו ווען ס'איז חושך על פני תהום דעמאלט שרייט ער רוח אלקים מרחפת על פני המים, אט דאס איז די פשט אין פסוק ווי ס'שטייט העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, ווען די מענטש ווייסט ווען ס'איז אין חושך אבער ער גייט ווייטער, ער ווייסט די אייבערשטער איז מיט מיר ער גייט ווייטער, ראו אור גדול, אים ווארט אפ א גרויסע אור, ער ווייסט אין יעדן מצב ווי ער איז נאר נישט. ווי ער איז נאר נישט. דער באשעפער איז מיט מיר. זאגט רבי יעקב מאיר שעכטער א זיס ווארט, כדרכו בקודש, ער זאגט אין פרשת בלק, שטייט דארט ביי בלעם, ער זאגט אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי השם אלוקי. סוף פרשה שטייט די זעלבע ווערטער.

לפי שידע שנבאש נבאש בהקדוש ברוך הוא ונטרד האט ער שוין נישט געקענט זאגן אלוקי דאס שרייט רבי יעקב מאיר דאס איז א בלעם דאס איז תורת בלעם א שוין נבאש און נישט אלוקי א איד ווייסט וויפיל ס'איז החרש היה לבם ס'ווערט החודש הזה לכם ווייל ער איז אלוקי יו מיין גאט איז ער די בעל שם הקדוש האט געזאגט דארף וויסן אלוקי נפאר אלוקי אבער זיין ער מיין גאט אין יעדן מצב ווי חידא טייטשט דאס די וואכעדיגע סדרה בא אל פרעה, דער חידא ברענגט עס בשם רבינו שלמה אסטרוק, איר ווייסט ווער דאס איז? ער איז געווען א בן דורו פונעם ריטב"א פון ר"ן, א בן דורו פון דעם דור, טייטשט ער א מורא'דיגע טייטש די וואך, בא אל פרעה כי אני הכבדתי, ווייל אני הכבדתי איז א סיבה נישט צו גיין, וואס הייסט בא אל פרעה כי אני הכבדתי? הכבדתי איז ליבער, איז א סיבה נישט צו גיין? הכבדתי איז ליבער? א מורא'דיגע פשט. רבינו שלמה אסטרוק זאגט דער פשט כי היא מלשון אף על פי.

זאגט ער, זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, און ממשיך ווערט די חידו, דאס איז למען תספר באזני בנך ובן בנך, דאס זאלסטו דערציילן די קינדער מיט די אייניקלעך, אז אפילו דו ביסט שוין טרוד, א כוזר עי וקדש, עם חשיכה, ווען דו ביסט שווער, אין שאול תחתיה, דארטן ווארט איך דיר אפ, כי אני הכבדתי, אפילו אז הכבדתי את לבו, איך ווארט דיך אפ דארטן. איך ווארט דיך דארטן אפ. איך ווארט דיך אפ דארטן ווי מען האט געשמועסט פריערט אפילו במשהו און יעדע זאך דער ראשית חכמה ברענגט אין שער הקדושה אויף ר' פאלעס ברענגט ער דארטן כל שאומר לך בעל הבית די זעלבע זאך שטייט אויף אין של"ה הקדוש כל שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא גייט אויפן אייבערשטן כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא אויב ער זאגט העלפט דיר נישט קיין תשובה זאלסטו וויסן בלייב יא מיט די לשון ראשית חכמה איז אזוי ראשית חכמה זאגט כי זה חשקו של בעל הבית, ער וויל זאלסט בלייבן, אלא שמטעה אותך, ער איז דיך מטעה, ער זאגט ער זאגט דיר צא, ניין, זאלסט וויסן כל זמן א אדער קלאפט, דו קום צוריק, אפילו הכבדתי. ווער רעדט אויף שובבים? נישט אייערע ס'איז דא א באקאנטע ווארט שובו בנים שובבים חוץ מאחר, ס'איז אפילו ביסט שוין א חוצניק ביסט שוין א אחרניק, אלע אריין, אלע אריין אין ערי מקלט. יעדער איינער, און מ'האט געשמועסט, אפילו א משהו בן משהו זאגט דער שפת אמת גייסט ארויס פון מצרים, אם יעמוד עליו כחומה, אפילו א משהו אם יעמוד עליו כחומה, ווי מען שמועסט דארטן, האט דער רבונו של עולם געזאגט פאר משה רבינו מה זה בידך מטה, השליכהו ארצה וואס איז געווארן א נחש.

עפעס! דא זאגט ער דער שפת אמת אז דאס איז די גאנצע לימוד פון יציאת מצרים. זיי זענען ארויס אויך נאר מיט א עפעס, מיט א דם פסח דם מילה. דאס איז צו וויסן דא וזה ללמד על הכלל כולו לדורות הבאים ולכל אחד בפרט זאגט ער. אם יפתח האדם פתח אפי' משהו אם יעמוד עליו כחומה יוכל לבוא על ידי זה לגאולה השלימה זיין גאולה שלימה פון מצרים פון זיין מצרים פון זיינע מצרים מיט א פתח משהו. און דאס ווי מען האט געשמועסט יעדער איינער אפילו א פרעה'ניק אפילו א הכבדתי את לבו אפילו אין ערגסטן מצב ס'איז אויך די וואך א פרשה פון תפילין מען רעדט א חיזוק פאר מיר איז דאס א מורא'דיגע חיזוק יעדן טאג פאר איך לייג תפילין א לשון פון סמג פון ראשוני ראשונים סמג איז געווען פון ראשוני ראשונים די סמג ער שרייבט עס דא אין מצות עשה ג' הלכות עבודת הבורא ער האט א לשון פון ראשוני ראשונים כמלאכים די וואך שטייט תפילין פרשה זאגט די סמג אזוי עוד זאת דרשתי להם כי יותר חפץ הקדוש ברוך הוא ווי קענט איר אידיש טייטש כי יותר חפץ הקדוש ברוך הוא דער אויבערשטער האט מער ליב באדם רשע שיניח תפילין מאדם צדיק ער האט ליב מער מיין תפילין פונעם גרעסטן צדיק הדור, די אייבערשטער ליבט מיין תפילין מער. סמג. כי יותר חפץ הקדוש ברוך הוא באדם רשע שיניח תפילין מאדם צדיק, און ער איז מסביר זיך פארוואס. זאגט ער ווייל דער עיקר תפילין איז געדאנק מ'זאל געדענקען אז די אייבערשטער פירט די וועלט יחודו השגחה פרטית יחודו ויכולתו אלץ געדענקען, און דער צדיק דארף עס נישט ער איז גענוג דבוק. ער דארף מיין תפילין דארף ער זאל זיך דערמאנען, שימה נגד הלב און נגד הרוח נגד המוח.

פון וואנט ווייס איך אז זאגט ער כי בתפילין יש ארבע פרשיות ובכל אחת כתוב לטוטפות חוץ מאחת די וואך שינה בה הכתוב לזכרון בין עיניך שטייט נישט איבער פארוואס זה ללמד שעיקר חיוב תפילין לאותם שצריכים יותר זכר וואס מער א רשע מער א מצוה זאל לייגן תפילין מען דארף נישט מרבה זיין במצוה צו גענוג איך מיין די מצוה איז גענוג גרויס על כל פנים די תפילין איז די יחודו ואחדותו, צו פארשטיין, זיך מחזק זיין מיט אמונה אין בורא עולם, דאס איז דאס איז די תפילין, מחזק זיין דעם ריכטיגן אמונה, דעם ליכט, דער ריכטיגער ליכטיגער אמונה, אין יעדן מצב זיך האלטן מיט'ן בורא עולם, די וואך געווען די יארצייט פון ר' משה לייב סאסובער, אויך געווען. רבי משה לייב, ס'איז א באקאנטע זאך, ער האט געזאגט, ער האט זיך אויסגעלערנט ווי אריבער גיין די לעבן פון עפעס א אינגל, וואס איז געווען רבי משה לייב סאסובער איז געווען א גרויסע מכניס אורח, מכניס אורח, און דארט האט מען געגעסן אלע סארטן, אלע האבן דארטן געטראפן א פלאץ, אלע אלע אלע נידעריגסטע נידעריגסטע פושעים האבן דארטן געגעסן און געטרינקן, און אמאל האט מען געכאפט אין די גאס רבי משה לייב, און א חבורה פון רוצחים שודדים וואס האבן נישט ארויסגעלאזט קיין לעבעדיגע מענטש,

ווען דער קינד האט באגלייט ר' משה לייב אינמיטן וועג פרעגט ר' משה לייב דעם קינד, זאג נאר מיין טייערע קינד, ווי אזוי קען זיין אז דו כאפסט אזעלכע מכות יעדן טאג און ביסט געשוויגן? וויאזוי ביסטו געשוויגן? האט ער געזאגט ראבינער, איך פארשטיי דיר נישט, דו ווייסט נישט דאס איז ביי אונז די ערשטע כלל, ביי גנבים איז דאס די ערשטע כלל, אז וויפיל קלעפ מען גיבט, מען דארף זיין שטיל און נישט אויסזאגן דעם אמת, דאס איז די ערשטע זאך וואס מען לערנט אונז אויס, מען לערנט אונז אויס די ערשטע זאך אז וויפיל קלעפ מען כאפט שווייגן. זאגט רבי משה לייב יא יא דאס וויל איך וויסן וויאזוי לערנט מען דאס אויס מען כאפט קלעפ און מען שווייגט ווי לערנט מען דאס אויס האט ער אים געזאגט דער אינגל אז מען לייגט אז מען לייגט עס אריין דריי זאכן אין קאפ די ערשטע זאך וואס מען לייגט אריין אין קאפ אז נישט אייביג קלאפט מען ס'איז דא א סוף לכל תכלה ראיתי קץ יעדע שוועריקייט איז דא א סוף

און דער דריטער כלל, אז יעדע קלאפ טראכט מען דאס איז די לעצטע קלאפ, ר' משה לייב זאגט אז דער קינד האט אים אויסגעלערנט דעם דרך החיים ווי אריבער צו גיין, ווי אריבער צו גיין מיט דעם אייבישטער רחמנות און זאל שוין זיין סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשינו, אבער איך מיין צו זאגן מיט א חיזוק און א שמחה, איך ווייס דער אוסטראבער ברענגט עס אשר התעללתי במצרים, רשי זאגט שחקתי.

כנען האט געהאט א קללה, עבד עבדים יהיה לאחיו, א אייניקל פון חם. אונז זעמער אייניקלעך פון שם, אונז זעמער זיינע עבדים. און די געלט, דאס גאנצע געלט איז אנגעקומען קיין מצרים, אלץ געלט, די גאנצע געלט פון די גאנצע וועלט ליגט ביי אים, ביי פרעה, אונז זעמער זיינע עבדים, ווי קען זיין כי שפחה תירש גבירתה, וואס גייט דא פאר? ווי קען דאס זיין?

אבער ווען דו וויינסט אויף די אלע פראבלעמען העוינו איז דאס א עוון במזיד, פארוואס? ווייל אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, זיי האבן נאכנישט געזען די סוף וואס דא גייט זיין ברכוש גדול ווי רייך זיי גייען דא ווערן פון די גאנצע געשעפט, אבער דו האסט דאך שוין יא געזען, ביסט דאך מיט דעם סיפור יציאת מצרים, וואס וויינסטו? א איד איז זיך מחזק מיט אמונה ובטחון, דאס איז די גאנצע תכלית פון יציאת מצרים, דברי ישראל זאגט די וואך, פרעה האט געזאגט לא כן לכו נא הגברים יהי כן ה' עמכם.

און די חלק אמונה מיטן גרויסן בטחון אויך, ווי ס'שטייט די וואך אין ראשונים פארליינען א לשון פון קליינע לשונות פון ראשונים דא, הערט דער רבינו בחיי טייטשט וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, די אייבערשטער זאגט כ'האב געזען די בלוט ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשחית, הערט א לשון פון רבינו בחיי, אין הדם מונע הנגף ולא מניעותו מביא הנגף, דער דם אויף די טיר דאס די דם איז נישט מונע קיין מגיפה, און ולא מניעותו מביא הנגף, נאר ווייסט די סוד איז איין זאך, אז דו האסט גענומען א טלה פון פרעה וואס איז זיין געטשיק, און דו האסט אים געשחט'ן, האסטו באווייזן אז דו ביסט בוטח אין די אייבערשטן דו האסט נישט מורא, דאס נעמט אוועק א מגיפה. ווען א איד שרייט איך בין בוטח אין אייבערשטן עס וועט זיין גוט, דאס נעמט אים אוועק די מגיפה. און זאגט רבינו בחיי, הערט א לשון רבינו בחיי ראשונים כמלאכים.

יעדער איינער, דאס איז די סוד פון די ניסים ונפלאות, רשע בוטח בשם חסד יסובבנו, וואס טייטש בוטח בשם, דער הייליגער חתם סופר זאגט, מען האט געהייסן עסן דעם קרבן פסח ומקלכם בידכם מיט א שטעקן, וואס איז מקלכם? הערט א לשון חתם סופר, אז אויף א שטעקן לאנט מען זיך אן, א רעבישע שטעקן, יא מיר לאנט

יאשמו מלשון אשמנו, זאגט רש"י קיינער האט נאך נישט געקלאפט קיין אשמנו מיט בוטח זיין אין אייבערשטער, קיינער האט נאך נישט חרטה געהאט, וויי פרייליך זיין בוטח אין אייבערשטן, ולא יתחרטו לומר אשמנו שחסינו בו, האט נאך קיינער נישט חרטה געהאט האט געהאפט צום אייבערשטן. רבותי לאמיר מסיים זיין מיט איין חיזוק פון שובבים, ס'איז דאך שובבים היינט, מ'האלט דאך ביי דעם בית פון די שובבים, אלס שטארקע חיזוק ווארט פון זוהר הקדוש, א שטארקע גאר א שטארקע חיזוק פון זוהר הקדוש, איך וויל נאר פארליינען דעם זוהר הקדוש מיט א לשון פון ארי' הקדוש אויף זוהר הקדוש, איך מיין אז מען דארף נישט קיין גרעסערע חיזוק. הערט. די ארי' הקדוש, ער ברענגט עס אין מאמרי רשב"י פרשת תרומה דף ק', ברענגט עס די ארי' הקדוש, כדי די עולם זאל עס נאכקוקן, די הייליגע לשון פון ארי' הקדוש, נאך וואס ער ברענגט אראפ א לשון פון זוהר הקדוש. די לשון אין זוהר הקדוש איז אזוי, רבי יצחק אמר, כל בר נש דאית ליה חולקא בצדיק וואס האט א חלק אין צדיק און צדיק מיינט דא קדושת החיים די קדושה צדיק יסוד עולם זאגט רבי יצחק כל בר נש דאית ליה חולקא בצדיק האט א חלק אין די קדושה צדיק איז איז ירית להאי ארץ איז א יורש ארץ עליונה כדכתיב כמה דאת אמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ אז ווען א מענטש א צדיק אין קדושת החיים איז ער יורש ארץ עליונה די לישנא קדישא דארי' הקדוש הערט פחד כל הנזהר שלא

זאגט ער ולא יאמר עליו להורות זאגט די ארי הקדוש כי מי שנזהר באיזה דבר המגיע למידת קדושה ויש לו בו קצת חלק בין רב בין מעט יורד עליו ווערט שוין א הערצה נישט בין רב כי על כל פנים בא שפע על ידו לארץ העליונה כפי שיעור זהירותו קדושתו בו וויפיל די ביסט זיך מקדש ביסטו א משפיע אויבן דאס איז משפיע אין אויבן די קדושת החיים

אבער ער זאגט דא א רגע קדושה איז די חלקה די אלץ אין איין זאל רייך זיין דארטן יירשו ארץ אם מעט מעט אם רב רב די פארשטייט חלקה פארשטייט זיך אז דאס מיט מיטן קדושת החיים מיינט די סוד פון קדושת החיים א גדר אין יראת שמים דער חתם סופר די וואך ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר רבותי ער זאגט אזוי אז די קיום פון א איד היינט אין גלות וואס מיינט נאנט אין יראת שמים אז א איד האלט זיך איז נאר א גדר אין יראת שמים נאר א גדר אין יראת שמים, זאגט ער אזוי, ווען משיח וועט קומען, וועט מען נישט, ס'וועט זיין נאר גופי תורה, וועט מען שוין נישט דארפן די גדרים. אבער היינט וואס א איד האלט זיך איז נאר פון גדרים אין יראת שמים, זאגט ער אזוי שטייט אין חזל א באקאנטע מדרש, אז ווען משה רבינו איז געווען ארבעים יום וארבעים לילה אויבן אין הימל, וויאזוי האט ער געוואוסט ווען איז טאג און ווען איז נאכט?

די ניין ניין גיב אכטונג ווען די נעמסט אויפן לעמעלע איז נאר אזא שכן וואס איז הקרוב אל ביתו מיטן רוח פון דיין שטוב אז נישט צו מאכן א חורבן פון דיינע קינדער א גדר אין יראת שמים ולקח הוא ושכנו וואס איז א שכן נאר הקרוב אל ביתו איז מיטן רוח פון דיין נאר אים איז עס נעמען במכסת נפשות זאל די אייבישטער העלפן כימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות שטייט דאך שטייט נישט אעשה נפלאות אראנו נפלאות מ'וועט זעהן ווי ס'איז אלץ געווען לעכטיג